שלום וברכה. מיר גייען מיר ארומרעדן יעצט, מיטטיילן א געשיכטע וואס האט זיך אפגעשפילט דורכאויס די צווייטע וועלט מלחמה, א קריג אין די לופטן מיט אן אומזעבארן שונא, אין די הימלען העכער די שטאט לאס אנדזשעלעס אין קאליפארניע. די געשיכטע האט זיך אפגעשפילט פעברוארי טווענטי פיפט און פינף און צוואנציגסטן פעברואר אין יאר נײַנצן הונדערט צוויי און פֿערציק, ניינטין פארטי טו. ס'איז געווען טיף אינמיטן די נאכט, דער עולם אין לאס אנדזשעלעס איז טיף געשלאפן, ווען אויף אמאל האט מען זיך אויפגעוועקט צו דעם קול פון סיירינס פון סירענעס וואס האבן געפיפן און דערציילט אז די שטאט איז אונטער אטאקע פון פיינטליכע פליגערס. מענטשן זענען ארויסגעשפרינגן פון די בעטן, צוגעלאפן צו די פענסטערס און פרובירט ארויסקוקן. געזען האט מען אבער כמעט גארנישט. חוץ די שיין פון פראדזשעקטארס וואס האבן באלויכטן די הימלען, געהערט האט מען אויסטערלישע קולות פון שיסערייען, אנטי עירקרעפט, ארטילערי, אבער געזען ווי געזאגט האט מען גארנישט. איז שטייען מיר דא מיט א פאר חדשים, אינגאנצן געציילטע חדשים, נאך די אטאקע וואס יאפאן האט דורכגעפירט אויף די אמעריקאנער האפן אין האוואי, פערל הארבער. יענץ איז געשען דעצעמבער דעם זיבעטן, December seven nineteen forty one, נײַנצן הונדערט איין און פֿערציק, און יענע אטאקע וואס די יאפאנעזער האבן דורכגעפירט אויף פערל הארבער האט געכאפט אמעריקע אין א מורא'דיגן שאק און א גרויסן סורפרייז. אמעריקע האט זיך אויף דעם נישט גערישט, און די אטאקע האט אנגעמאכט א גרויסן חורבן אויף די אמעריקאנער נעווי, אבער חוץ דעם פיזישן און מעשה'דיגן חורבן סיי אויף שיפן און אויכעט אויף מענטשליכע לעבנס, האט יענע אטאקע אויכעט געמאכט א גרויסן שאדן אין די קאלעקטיוו אמעריקאנער פסיכאלאגיע. מענטשן האט אנגעכאפט א פחד, און אויב וויל מען עס פארגלייכן צו עפעס וואלט מען געקענט נוצן ניין עלעווען, די אטאקעס וואס האבן זיך אפגעשפילט אין מאנהעטן אויף די צווילינג בנינים, די טווין טאוערס און דעם פענטאגאן, ווען אויפאמאל די גאנצע זיכערקייט וואס אמעריקע, אמעריקאנער בירגער האבן געפילט אז דא אויפן באדן פון די פאראייניגטע שטאטן איז מען באשיצט קעגן פיינטליכע אטאקעס איז גענצליך צעשאקלט געווארן. דאס איז געשען דעסעמבער סעווען, ניינטין פארטי וואן. און אגב איז אינטערעסאנט אז פונקט ווי ביי ניין עלעווען איז אויכעט ביי פערל הארבער יא געווען פארשידענע סימנים, ס'זענען געווען אנדייטונגען אז אן אטאקע קומט, אבער מחמת איזה סיבה שהיא האבן די שפיאנאזש אגענטורן פארזעהן די דעטע, זיי האבן פארזעהן די אינפארמאציע אדער עס נישט ריכטיג פארטייטשט און בכל אופן ווי ס'זעהט אויס נישט גענומען גענוג ערנסט. און די סיבה קען זיין ווייל ווי געזאגט אן אטאקע אויף אמעריקאנער באדן איז דעמאלטס געווען אזוי אומדערהערט, אזוי אומערווארטעט, אז מען האט זיך נישט געקענט פארשטעלן אז ס'איז טאקע ממש דאס, און בשעת די אטאקע איז דורכגעפירט געווארן אין אנפאנג פון דעצעמבער נײַנצן הונדערט פֿערטי איין, האט די פאראייניגטע שטאטן געהאלטן אינמיטן פארהאנדלען מיט יאפאן וועגן א רייע זאכן, ווי למשל די יאפאנעזישער אמביציעס זיך אויסצושפרייטן אין די סאוט פאסיפיק און יענע געגנט ארום זיך, פארשידענע אישוס וועגן אויל, און די פארהאנדלונגען האבן אנגעהויבן נאכלאזן, ס'איז געווארן. אלס שטייטער, און ס'זענען געווען אנאליסטן אין די אמעריקאנער רעגירונג וואס האבן זענען דעמאלטס געקומען צו א מסקנא אדער אקאפנים א חשש אז די יאפאנעזער האבן בדווקא פארלאנגזאמט די געשפרעכן ווייל די פלאן איז סייווי אז זיי גייען דערקלערן קריג קעגן אמעריקע, זיי גייען אטאקירן אמעריקע. און אנפאנג דעצעמבער זענען געווען קאוד ברעכערס וואס פונעם אמעריקאנער מיליטער וואס האבן געבראכן קאודס, וואס די יאפאנעזישע מיליטער האט זיך געשיקט איינס צום אנדערן, און זיי האבן פון דעם פארשטאנען אז ס'קומט אן אטאקע. מ'האט נישט געוואוסט וואו, און מ'האט אויך נישט געוואוסט ווען. מ'האט נאר געוואוסט אז די רעדע איז ממש פון די נאנטע צוקונפט, אז ס'האלט ממש אט אט דארטן, און די פלאץ פון די אטאקע וועט זיין ערגעץ וואו אינעם פאציפישן אקעאן, אינעם Pacific Ocean. מיט ממש געציילטע טעג פאר די אטאקע, פאר די יאפאנעזישע אטאקע אויף פערל הארבער, האט די מיליטערישע שפיאנאזש אריבערגעשיקט א מעסעדזש וואס האט געזאלט אפגעליפערט ווערן צו אלע הויפטקווארטירן פון די אמעריקאנער ים קרעפטן אינעם פאסיפיק, די מעסעדזש איז אנגעקומען קיין האנאלולו, און מ'האט ארויסגעשיקט א מענטש, א דיספעטשער, ס'איז דאך אזוי איז עס צוגעגאנגען אין יענע תקופה, ס'איז נאך געווען פשוט'ע אלטמאדישע פאסט. איז דער באאמטער צו וועמען די שטיקל פאסט מיט די וויכטיגע אינפארמאציע איז אנגעקומען האט עס באקומען, האט זיך עס מפני איזה סיבה שהיא אביסל אויפגעהאלטן דארטן, און ווען יענער האט עס געכאפט האט ער תיכף איבערגעגעבן די מעסעדזש, די קאנווערט, צו א צום שנעלסטן שליח וואס זאל עס אפליפערן אויף א ביציקל, אויף א בייסיקל, יענער האט זיך תיכף ארויסגעלאזט אויפן וועג, און ער האט זיך געיאגט, ער האט געוואוסט אז דאס איז זייער וויכטיג און ס'איז ממש נוגע למעשה, הגם ער האט נישט געוואוסט וואס דער מעסעדזש איז. זייענדיג אויפן וועג צו די ערשטע שיפס באזע האט ער געהערט קולות אין די הימלען. ער האט ארויף געקוקט האט ער געזען הונדערט און אַכציק, בערך הונדערט און אַכציק יאפאנעזישע קאמפס פליגערס, מיט געציילטע מינוטן דערויף האבן די באמבעס אנגעהויבן פליען. דער שליח איז געלאפן זיך באהאלטן אין א גריב און געווארט אז די אטאקע זאל דורכגיין. די אטאקע האט גענומען פֿינף און זיבעציק מינוט, אבער אין די פֿינף און זיבעציק מינוט האבן די יאפאנעזער באוויזן אנצומאכן ריזיגע שאדנס. זעקס עירקרעפט קעריערס, ריזיגע קריגס שיפן, זענען אדער געזונקן אדער אינגאנצן חרוב געווארן. איבער צוויי טויזנט פֿיר הונדערט סאלדאטן מארינען זענען אומגעקומען און נאך א קארגע צוועלף הונדערט זענען פארוואונדט געווארן, א קארגע הונדערט און זיבעציק קאמף פליגערס פליגערס פון די מיליטער זענען חרוב געגאנגען, און ווי פריער דערמאנט בעיקר איז אמעריקע ממש געווען דעמאראליזירט. מיט א קורצע צייט נאכדעם וואס די אטאקע האט זיך געענדיגט וואס עס האט זיך אפגעשטעלט די באמבארדירונגען, האט דער שליח זיך צוריק אויפגעשטעלט, ארויסגעקראכן פונעם גריב, זיך אפגעשטויבט, צוריק ארויפגעזעצט אויף זיין ביציקל, און געפארן צום האפן. ער האט איבערגעגעבן דארטן דעם בריוו פארן אפיציר, יענער האט עס אויפגעריסן און אפגעליינט, און ס'איז אים נישט געבליבן וואס צו טון חוץ שאקלען מיטן קאפ. יא. דער בריוו האט אנגעווארנט די באזיס צו וועמען ס'האט געדארפט אנקומען, צו וועמען ס'איז געווען אדרעסירט, אז אט אט גייט קומען אן יאפאנעזישע אטאקע,

קעגן יאפאן, און מיט ווייניגער ווי א שעה שפעטער האט עס קאנגרעס באשטעטיגט. א געפיל פון פאטריאטיזם האט ארומגענומען דאס לאנד, און מענטשן האבן אנגעהויבן זיך איינשרייבן, מאביליזירן צו די מיליטער אין ריזיגע נומבערס. אין די טעג און די וואכן נאך די פערל הארבער אטאקע, האבן יאפאנעזישע סובמארינען פארגעזעצט צו טעראריזירן אמעריקע און אמעריקאנער אינטערעסן. מיט אביסל מער ווי א וואך שפעטער האט א יאפאנעזישע סובמארין אטאקירט א ציווילע פראכט שיף, א שיף וואס טראגט מאטריאל וואס ליפערט מאטריאל, מיט אפאר הונדערט מייל פון די האפן פון סאן פראנציסקאו אין קאליפארניע. מיט צוויי טעג שפעטער האט א יאפאנעזישע סובמארין אטאקירט ווייטער א ציווילע אויל טאנקער שיף, נישט ווייט פון די האפן פון קאליפארניע. יענער קאפיטאן, די קאפיטאן פון יענע שיף, וואס אים די אטאקע האט געכאפט אינגאנצן אין שאק, ווייל ס'זענען דאך בעצם דא כללים וויאזוי א מלחמה ווערט געפירט, דאס הייסט אפילו אין די כאאס און די תוהו ובוהו וואס הערשט געווענדליך אין א קריגס צושטאנד און אין א קריגס זאנע, זענען דא אינטערנאציאנאלע כללים און חוקים צו וועלכע יעדע נארמאלע לאנד האלט זיך וויאזוי מ'פירט קריג, און איינע פון די יסודות איז אז ציווילע מענטשן וואס זענען נישט קיין חלק פון די מלחמה, און ווערן נישט אטאקירט, בפרט אויב זיי האבן קיינעם נישט פריער פראוואצירט. אין די פאל מיט יענע אויל טאנקער איז געווען א קלאסישע אזא ביישפיל, א ציווילע שיף וואס האט פשוט באלאנגט צו אן אמעריקאנער אייגנטומער וואס האט קיינעם גארנישט געטון און האט קיינעם מיט גארנישט פראוואצירט איז פלוצלינג געקומען אונטער פייער פון א יאפאנעזישע סובמארין. דער שיפס קאפיטאן האט אויפגעהויבן א ווייסן פאן ווי צו ווייזן אז ער געבט זיך אונטער, אבער די יאפאנעזישע שיף, די יאפאנעזישע סובמארין האט נישט נאכגעלאזט און ווייטער געבליבן אטאקירן די שיף וואס איז זייער שטארק געשעדיגט געווארן. דער שיף צו מזל האט זיך געפונען נישט ווייט פון האפן און במילא האט זיך באוויזן צו דערשלעפן צום בארטן און אראפגיין, די גאנצע מאנשאפט האט באוויזן אראפצוגיין רעלאטיוו אומגעשעדיגט, אבער די מעסעדזש דערפון איז געווען זייער קלאר. די מעסעדזש מיינט מען בעיקר די פסיכאלאגישע מעסעדזש, וואס דאס איז געווען די אייגנטליכע ציל פון די יאפאנעזער, אנצואווארפן א פחד און א שרעק אויף אמעריקע. אמעריקע איז דא, ווי געזאגט, צום ערשטן מאל געקומען אין דורכאויס די צווייטע וועלט מלחמה אונטער א אטאקע אויף איר באדן, און א סורפרייז און א שאק אטאקע, און דערצו האט די א... איז די אטאקע נאכגעפאלגט געווארן מיט נאך אזעלכע אומגערעכנטע, אומגערישטע און גענצליך אומבארעכטיגטע אטאקעס, ווי געזאגט, פריער אויף א פראכט שיף און שפעטער אויף דעם אויל טאנקער. דאס גאנצע לאנד איז ארומגעכאפט געווארן פון א מורא'דיגן אנגסט, פון א שפאנונג, אן ענקזייעטי, א פחד, און מען האט געציטערט אז א גרויסע אטאקע, א אטאקע אויף א ריזיגע פארנעם, וועט זיך איבערשפילן. אז די יאפאנעזער האבן עס נישט געטון אלס אן איינמאליגן אקט, אלס אן איינמאליגע זאך, נאר זיי וועלן ממשיך זיין, און אזא מין באמבארדירונג אויף אזא גרויסן פארנעם וועט זיך איבערשפילן. אין די טעג נאך פערל די פערל הארבער אטאקע האבן מענטשן אין די מאסן אנגעהויבן וואלונטירן פאר פארשידענע צוועקן צו העלפן פארטיידיגן דאס לאנד. למשל ס'האט זיך געגרינדעט א איינהייט וואס האט זיך גערופן די סיוויל דעפענס קאור, דאס איז געווען אין אנדערע ווערטער בערך א מיליטער, ס'איז באשטאנען פון געשולטע און באוואפנטע מענטשן ציווילע מענטשן וואס האבן זיך ארגאניזירט בתורת וואלונטירן אומבאצאלט צו טון פארשידענע אקטן אין פאל דאס לאנד צו א חלק פונעם לאנד ערגעץ ווי אין די פאראייניגטע שטאטן וועט ווידעראמאל אטאקירט ווערן דורך די יאפאנעזישע ס'זענען געווען אזעלכע וואס האבן זיך טרענירט צו באקעמפן פייערס וואס צו טון און וויאזוי צו האנדלן אין פאל אמעריקע וועט קומען אונטער אן אטאקע פון כעמישע וואפנס אויך איז געווען איינע אזא איינהייט וואס איז געווען א, וואס האט זיך גערופן די סיוויל עיר פעטראל, און דאס איז באשטאנען פון ווייטער ציווילע מענטשן וואס האבן געוואכט אויף די הימלען, זיי זענען געשטאנען און געקוקט, מען האט זיך איינגעטיילט אין משמורות, און געקוקט אויף די הימלען דורך ספעציעלע שפאקטיוון און אנדערע מאשינערי, אנדערע געצייגן, כדי צו קענען אויפכאפן אין פאל די יאפאנעזישע עראנפלאנען וועלן זיך ווידער באווייזן. דערצו איז אין די וועסט קאוסט, די מערב ברעג פון אמעריקע, אין א רייע שטעט איינגעשטעלט געווארן א געוויס א סיסטעם אז ווען מען באקומט א ווען די פארארדענונג קומט דארף יעדער איינער צומאכן אלע לעקטערס, אויסלעשן אלע מאשינען, אלע אפלייענסעס ווי אויוונס, געז רענטשעס און וואס עס זאלן נישט זיין, וואש מאשינס, אלעס אויסלעשן. און ארויפלייגן דיקע טונקעלע פארהאנגען אויף די פענסטערס אז די שטאט זאל ווערן חשוך, פיטש דארק. אין אמעריקע האבן דעמאלטס געוואוינט בערך א קארגע הונדערט און צוואנציג טויזנט מענטשן וואס זענען געקומען פון יאפאן אבער זענען געווען כשר'ע אמעריקאנע בירגער. ס'זענען געווען אזעלכע, א גרויס חלק פון די יאפאנעזיש אמעריקאנישע באפעלקערונג וואס האט שוין דא געוואוינט פאר דורות, יארן לאנג. אבער די שנאה וואס האט זיך אנטוויקלט קעגן יאפאן אין אנבליק פון די אטאקע איז געווען אזוי גרויס, און פון די אנדערע זייט האט מען זיך געפילט אין אמעריקע אזוי אומבאהאלפן, אז די האס האט זיך איבערגעגאסן צו די יאפאנעזישע אמעריקאנער באפעלקערונג וואס האבן אנגעהויבן אויסשטיין רדיפות, מענטשן האבן איינגעבראכן אין זייערע הייזער און אין זייערע געשעפטן, און מען האט סתם אזוי זיך געקענט לאזן, מאסן מענטשן האבן זיך געקענט לאזן אויף א גרופע יאפאנעזער, יאפאנעזע אמעריקאנער, און זיי אנהאקן די ביינער. די ווינט קעגן זיי איז געווען אזוי שטארק אז די און די פחד וואס האט געהערשט אין די עפנטליכקייט איז געווען אזוי גרויס אז פרעזידענט רוזעוועלט האט זיך געבראכן אונטערן דרוק און האט אונטערגעשריבן אן עקזעקוטיוו ארדער אז יעדע מענטש אויף וועם ס'פאלט די מינדעסטע חשש אז ער איז א געפאר פאר נאציאנאלע זיכערקייט מעג ווערן ארעסטירט און ער דארף נישט, עס דארף נישט זיין קיין שום באווייזן קעגן אים, עס דארף נישט זיין קיין שום הוכחות און ניטאמאל א קלאגע, די פאליציי מעג אים כאפן, ארעסטירן, אריינווארפן אין טורמע און דארט לאזן אזוי לאנג ווי זיי פילן אז ס'פעלט אויס. ס'איז אבער געגאנגען נאך ווייטער אז מ'האט גענומען אלע יאפאנעזישע אמעריקאנער, מ'רעדט פון בערך הונדערט זיבעצן טויזנט נפשות, זיי ארויסגעטריבן פון זייערע הייזער און זיי געצווינגען, זיי פארטריבן אין ספעציעלע לאגערס וואס זענען פאר זיי אויפגעשטעלט געווארן אין די ווייטע וויסטענישן פון קאליפארניע, ארעגאן און וואשינגטאן סטעיט. דאס זענען די דריי שטעט און ווייט פארווארפן פון אנדערע ישובים האט מען אויפגעשטעלט לאגערס און מען האט אהין פארטריבן אלע יאפאנעזער. די יאפאנעזער זענען דארטן אריינגעשטעלט געווארן אין באראקן וואו זיי האבן געלעבט אונטער שווערע אומשטענדן. און אונטער א שטרענגע כסדר'דיגע וואך, טאמער עמיצער האט פרובירט צו אנטלויפן, האבן די וועכטערס אויף אים געשאסן. אנגעבליך און אפיציעל איז עס געווען א האט מען געטון דעם אקט וועגן זייער אייגענע זיכערקייט, פאר די זיכערקייט פון די יאפאנעזישע אמעריקאנער וואס זענען ווי געזאגט יעצט אויסגעשטעלט געווארן צו רדיפות און אפילו נאך ערגערס. למעשה אבער, זענען היסטאריקער איבערצייגט, און דאס איז די אנגענומענע מיינונג, אז יענץ איז נאר געווען א תירוץ, און די אמת'דיגע סיבה איז געווען ווייל די, ווי געזאגט, די שנאה קעגן יאפאן איז געווארן אזוי גרויס, אז יעדער וואס איז געקומען פון יאפאן, אפילו עס איז באמת נישט געווען קיין שום סיבה אנצונעמען, צו טראכטן אז יענע מיינען עפעס, זענען געווען גארנישט ווייניגער געטריי און פאטריאטיש צום לאנד ווי די אנדערע מענטשן וואס זענען געקומען פון אנדערע לענדער אהער. אבער ווי געזאגט אז. ס'איז געווען אזא כעס און אזא פארלוירנקייט, און קיין עצה געבן האט מען זיך נישט געקענט, לעת עתה, ס'האט נאך געדוירט אפאר יאר ווי לאנג אמעריקע האט באוויזן צו באזיגן יאפאן, און ס'איז אויך געקומען מיט גאר א טייערן פרייז, איז אין די פארלוירנקייט און די פחד און די אנגסט האט געפירט מענטשן צו טון עפעס, צו פילן אז מען האט עפעס א קאנטראל איבערן מצב, מען זאל זיך פילן ווייניגער פארלוירן, ווייניגער הילפסלאז, און א תוצאה פון דעם איז געווען אויסצוגיסן דעם חרון אף אויף די יאפאנעזישע אמעריקאנע באפעלקערונג, איז ווי געזאגט דער שאק פון די אטאקע אויף פערל הארבער און די קלענערע אטאקעס אין די נאכפאלגנדע טעג און וואכן האבן אריינגעווארפן אמעריקע אין א פאניק און אן ענקזייעטי. יעדער איז געווען ממש איבערצייגט, מ'האט געוואוסט אויף זיכער אז ס'גייט קומען נאך אן אטאקע, און ס'וועט זיין נאך א אטאקע און ס'וועט מסתמא זיין נאך ערגער און ערנסטער ווי די ערשטע. די חשש איז געווען אז די נעקסטע ציל פון די יאפאנעזער וועט זיין לאס אנדזשעלעס. לאס אנדזשעלעס איז געבויט אויף ריזיגע אויל פעלדער, און ארום און ארום לאס אנדזשעלעס האבן זיך געפונען אויל איינריכטונגען, ספעציעלע פלענטס וואס האבן אויסגעצאפט און אויסגעארבעט די אויל, אויסגעצאפט די אויל פון אונטער דער ערד און עס דערנאך. אויסגעארבעט. דאס מיינט אז אפאר גוט געצילטע באמבעס אויף לאס אנדזשעלעס אין די ריכטיגע פלעצער וועלן ממש אויפרייסן די שטאט. דערצו האט לאס אנדזשעלעס געהאט איינע פון די גרעסטע האפנס אין די פאראייניגטע שטאטן, און אין א תקופה וואו נאך מער ווי היינט ס'איז נאך היינט אויך אזוי אז א גרויס חלק פון אימפארט און עקספארט גייט דורך שיפן. סאו ס'פשט איז געווען אז טאמער וועלן די יאפאנעזער באווייזן צו צושטערן די אדער עטליעסט מאכן גענוג ערנסטע שאדנס צו די האפן אין אין לאס אנדזשעלעס וועט עס ממש מעגליך פארקריפלען די גאנצע אמעריקאנער עקאנאמיע במילא ס'איז געווען א שטארקע סברה צו זאגן אז די נעקסטע אטאקע וועט זיין אויף לאס אנדזשעלעס און דאס אז ס'גייט קומען נאך אן אטאקע, דאס האט יעדער געוואוסט אויף זיכער, נישט אויפן סמך פון עפעס קאנקרעטע באווייזן, נאר ס'איז געווען מער געטריבן פונעם פחד און אנגסט וואס די ערשטע אטאקע אויף פערל הארבער האט אנגעברענגט. די אויטאריטעטן האבן זיך גענומען טון צו די זאך, און מ'האט אנגעהויבן אויסטיילן אנטי עירקרעפט גאנס פאר פשוט'ע ציווילע מענטשן. סתם מענטשן, בירגערס פון די שטאט, איינוואוינער פון לאס אנדזשעלעס, האבן באקומען ערנסטע מאשינערי צו קענען שיסן אויף ערעפלאנען אין פאל, און נישט אין פאל נאר ווען, די אטאקע וועט אנקומען. אויך איז ארויסגעגעבן געווארן, ס'איז אויסגעארבעט געווארן א סיסטעם פון קאודס וואס מען זאל טון אין געוויסע אונטער געוויסע אומשטענדן. די שוואכסטע קאוד איז געווען געל, און דאס האט געמיינט אז אומאידענטיפיצירטע פלאנען קומען צו פליען אין ריכטונג פון לאס אנדזשעלעס. די בלויע קאוד האט געמיינט אז די ערעפלאנען זענען מסתמא ווארשיינליך פיינטליך, וואס געל מיינט אז איך ווייס נישט, בלוי מיינט אז כ'האב אן ערנסטע חשש אז יענע ערעפלאנען זענען פיינטליכע פליגערס, רויט האט געמיינט אז מ'האלט ממש ערב אן אטאקע, און וואס דעמאלטס האט געדארפט אונטערקומען ווי פריער דערמאנט די. אז עה די גאנצע שטאט זאל ווערן טונקל שווארץ, און מענטשן זאלן אויפהערן נוצן אפלייענסעס, רעדיאוס, אלעס זאל קומען צו אן אפשטעל אינגאנצן, און מען זאל פארהענגען די פענסטערס מיט שווארצע פירהענג. גרין האט געמיינט אז ס'איז צייט אנצוהייבן אטאקירן, זיך באשיצן, שיסן. און דאס איז געווען די סיסטעם פון געל, בלוי, רויט און גרין. מענטשן, מען קען זיך אליינס פארשטעלן אז די אלע זיכערהייט און פארטיידיגונגס מאסנאמען וואס זענען אונטערגענומען געווארן אין לאס אנדזשעלעס האבן נישט געהאלפן בארואיגן די געמיטער, פארקערט, ווי וויכטיג זיי זאלן נאר נישט האבן געווען, עכ"פ, ווי וויכטיג מען האט דארט דעמאלטס נאר נישט האבן געמיינט אז אז ס'זאל זיין, פאר בשעת מעשה, האט עס אבער למעשה צוגעגעבן צום פחד און פארגרעסערט די פאניק. דעם דרײַ און צוואַנציקסטן פעברוארי פונעם פונעם נעקסטן יאר פון נײַנצן הונדערט און צוויי און פֿערציק האט פרעזידענט רוזעוועלט געגעבן א רעדע אויף די ראדיא אין וועלכע ער האט פרובירט צו בארואיגן די געמיטער ער האט פרובירט צו בארואיגן דעם עולם אז די מצב איז אונטער קאנטראל יא ס'איז א שווערע מלחמה און די מלחמה ווערט געפירט אויף מער ווי איין פראנט אבער מ'עט עס געווינען מ'עט עס איבערקומען קיצור די נקודה פון יענע דרשה איז געווען צו פרובירן אביסל אויפלאזן די שפאנונג אין וואס אמעריקע איז געווען. אינעם זעלבן טאג, נישט קיין סאך נאך די רעדע, איז געווען א מענטש וואס האט געהאט א קליינעם רעסטוראנט מיט, א צוועלף מייל אוועק פון, צוועלף מייל מערב פון סאנטא בארבארע אין קאליפארניע, ס'איז נישט ווייט פון די האפן, און בערך קוואָדער נאך זיבן אין אוונט פון יענעם טאג האט ער פלוצלינג געהערט אפאר גרויסע זעצעס, בום! אפאר, איינס נאכן אנדערן. ער איז ארויסגעלאפן אינדרויסן, אינדרויסן פונעם רעסטוראנט צו די גאס, איז א קויל אים פארבייגעפלויגן אים דורכגעזשומעט די אויערן, וויו! א רגע נאכדעם האט א דערבייאיגע וואנט צאמגעבראכן און צוברעקלט געווארן ממש אויף שטויב. דער מענטש איז געלאָפֿן צו אַ גריב אונטער אַ בערגל און האָט זיך דאָרטן באַהאַלטן, און פֿון זײַן באַהעלטעניש-פּלאַץ האָט ער געזען אַ סובמאַרין בײַם האַפֿן, ממש בײַם ברעג, װוּ סע שטײט און שיסט און צילט אױף אַ דערבײַגן אױל-פֿעלד. יענער אױל-פֿעלד האָט געהאַט אַ פּאָר פּלענטס. וואו די אויל איז אויסגעארבעט געווארן, און דער צושויער האט געוואוסט אז טאמער זאל איין באמבע געלונגען אויף דעם עיקר פלענט, אויף דעם עיקר איינריכטונג, וועט דער גאנצער ריזיגער אויל פעלד פון פינף מייל גרויס אויפגיין אין פלאמען, און די אויל סופליי פון אמעריקע וועט פארקריפלט ווערן. ער איז צוריק געלאפן צו זיין רעסטוראנט און גערופן די אויטאריטעטן, וואו עס האט געהערשט א היבשע מאס צומישעניש, און עס האט געדויערט גאנצע צוואנציג מינוט ביז אמעריקאנע קאמפס פליגערס האבן זיך באוויזן דארטן און אנגעהויבן אראפווארפן באמבעס און אויפרייס מאטריאל ביים האפן. למעשה איז אבער פארן סובמארין געלונגען זיך ארויסצוגליטשן און נעלם ווערן. למעשה קיין ערנסטע שאדנס האט יענע אטאקע נישט געברענגט, די סובמארין האט באוויזן צו מאכן אביסל שאדנס אבער ס'האט נישט באמת אפעקטירט דעם אויל סופליי און ס'האט אויך נישט געמאכט קיין אמת'דיגע פונדאמענטאלע שאדנס פארן אויל פעלד. וואס ער האט אבער יא געטון איז געווען א מורא'דיגע פסיכאלאגישן זעץ פאר אמעריקע. יעצט דארף מען געדענקן אמעריקע און בפרט קאליפארניע און בפרטי פרטות לאס אנדזשעלעס איז שוין ממש יעצט ביים שוועל פון א צוזאמבראך. די אנגעצויגנקייט, די ענקזייעטי איז אומבאשרייבליך. דער פרעזידענט האט זיך אויפגעשטעלט רעדן, און ממש אויף דעם ארויף איז געקומען א פרישע אטאקע, וואס צום מזל האט נישט באוויזן צו מאכן די שאדנס וואס ס'וואלט ווען געקענט און וואס האט ווארשיינליך געצילט, אבער די פאקט אז דער סובמארין איז געווען ממש ביים האפן פון אמעריקע און דארטן געשאסן יעצט ביי זיך אינדערהיים, נאך דעם פרעזידענט'ס דרשה צו בארואיגן די געמיטער, און האט זיך נאך באוויזן ארויסצודרייען און ארויסגליטשן פון די קעגן אטאקע וואס די אמעריקאנע פליגערס האבן פרובירט דורכפירן פון אויבן. האט געטריבן קאליפארניע ממש צום ברעג. מ'זאל זיך פארשטעלן אויב קאליפארניע וואלט יעצט געווען איין מענטש א יחיד, וואלט ער געהאלטן ממש א סעקונדע אוועק פון א פולשטענדיגן נערוון צוזאמברוך. דאס ווי געזאגט איז געשען פעברוארי דעם דרײַ און צוואַנציקסטן פון נײַנצן הונדערט צוויי און פֿערציק תש"ב. מיט א טאג שפעטער, פעברוארי דעם פֿיר און צוואַנציקסטן, איז אנגעקומען א שפיאנאזש באריכט פון אן אמעריקאנער שפיאן אין יאפאן, אז יאפאן גרייט זיך דורכצופירן נאך אן אטאקע אין ווייניגער ווי צען שעה. די באריכט האט נישט געוואוסט אנצוגעבן קיין גענויען פלאץ וואו די אטאקע וועט פארקומען, היות אבער די נאנטסטע חלק פון די פאראייניגטע שטאטן צו יאפאן איז די מערב ברעג, די וועסט קאוסט, וואו קאליפארניע איז, איז די גאנצע מערב ברעג פון די פאראייניגטע שטאטן געשטעלט געווארן אויפ'ן העכסטן מאס אלערט און וואכזאמקייט. צוואנציג נאך זיבן אין אוונט פונעם זעלבן טאג האבן די סירענעס, די סיירינס, איבער איבער לאס אנדזשעלעס זיך צופיפן. עמיצער האט באמערקט פלעשינג לייטס, ער האט געזען לעכטערס, עפעס שיינט, גייט אריין, צינדט זיך אן און לעשט זיך אויס, לעבן א צאל פעקטאריס וואס האבן פראדוצירט רוימאטעריאל פארן מיליטער. די סירענעס האבן זיך צעפיפן, אבער גארנישט איז געקומען. מיט דריי שעה שפעטער איז געקומען א מעלדונג אז ס'איז געווען א פאלס אלארם, ס'איז געווען א טעות, גארנישט איז נישט געשען און אלעס איז דערווייל בסדר. די זעלבע נאכט מיט אפאר שעה שפעטער, עלף אזייגער, האט זיך א פלעק באוויזן אויפן סקרין פון איינע פון די אבזערוואציע סטאנציעס וואס האבן געהאלטן אן אויג אויף די הימלען העכער און ארום קאליפארניע. יענער האט נישט געוואלט מאכן קיין פרישן פאניק, פונקט מ'האט דאך שוין יעצט געענדיגט, מ'האט זיך קוים בארואיגט, און מ'האלט אינמיטן כאפן דעם אטעם פון איינס מיט אפאר שעה צוריק, האט ער זיך פארבינדן מיט די עיר טרעפיק קאנטראל און געפרעגט, ס'קען זיין, ער האט זיך געטראכט, אולי דארף יעצט אן עראפלאן אריינקומען פון ערגעץ וואו, אבער יענע האבן באשטעטיגט אז ס'דארף קיין איין עראפלאן פון ערגעץ נישט, אפילו נישט קיין ציווילע און זיכער נישט קיין מיליטערישע, זענען נישט פארשריבן אריינצוקומען צו פליען קיין קאליפארניע די נאכט. און ער האט אראפגעלייגט דעם טעלעפאן מיט די עיר טרעפיק קאנטראל, אפאר מינוט דערויף איז יענער פלעק, יענער פינטל אויפן סקרין נעלם געווארן. נאך אפאר שעה פון שפאנונג און אנגעצויגנקייט זענען דורכגעלאפן, און ממש פאר צוויי אזייגער פארטאגס האט די קאוסט גארד פון קאליפארניע אויפגעכאפט א סיגנאל וואס איז געקומען פונעם אושען, פונעם וואסער, זיי האבן געזען נאכאמאל א פינטל אויפן ראדאר, וואס ווי ס'האט אויסגעזען איז עס געקומען צו פליען אין די ריכטונג פון לאס אנדזשעלעס. ווידעראמאל, יענער האט נישט געוואלט מאכן קיין פאניק, נישט געוואוסט וואס צו טון, סאו האט באשלאסן צו ווארטן. פופצן מינוט זענען דורכגעלאפן, און אנדערע לאקעישאנס, אנדערע פלעצער, האבן אויך באריכטעט אז אויך אויף זייער ראדאר סקרינס האבן זיך באוויזן, איינער האט געוואוסט צו זאגן פון איין פינטל, אן אנדער האט געוואוסט צו דערציילן פון דריי, אן אנדער האט געוואוסט צו דערציילן פון פינף. מען האט געזען נאך פינטלעך אויף די ראדאר, דאס הייסט אז עפעס, אדער מער ווי איין עפעס, קומט צו פליען אין ריכטונג פון לאס אנדזשעלעס, און ווי געזאגט, ס'האט קיין שום עראפלאן איז נישט געווען געסקעדזשולט אנצוקומען קיין קאליפארניע יענע נאכט. דעמאלטס האט יעדער פארשטאנען אז דאס איז שוין א ערנסטע זאך און מ'דארף עפעס טון דא. איז ארויסגעגעבן געווארן די ערשטע דרגה קאוד, א געלע אלערט, וואס האט אין אנדערע ווערטער דערציילט אז עפעס קומט צו פליען און מ'ווייס נישט וואס. די פינטלעך זענען געבליבן זיך ווייזן אויף די סקרינס, נישט אויף איין סקרין ווי געזאגט נאר אויף מערערע סקרינס, און מ'האט זיי געזען קומען אלץ נאנטער אין די ריכטונג פון לאס אנדזשעלעס, איז מיט א קארגע פינף און צוואנציג מינוט שפעטער, טו טווענטי טרי פארטאגס, איז די קאוד ארויפגערוקט געווארן פון געל צו בלוי. דאס הייסט אז ס'איז דא פיינטליכע פליגערס וואס זענען אין שכנות, זענען אין די געגנט און זיי קומען צו פליען אין אונזער ריכטונג. מיט דריי מינוט שפעטער ווען מ'האט נאך אלץ נישט באוויזן צו אידענטיפיצירן די פינטלעך וואס זיי זענען אדער וואס ס'קען מיינען, איז די קאוד ארויפגערוקט געווארן צו רויט. יעצט איז לאס אנדזשעלעס געקומען אונטער א פולשטענדיגן, ווי מען זאגט, אויסשווארץ. מענטשן האבן אויסגעלאשן אלע אפלייענסעס, אויסגעלאשן אלע לעקטערס, אלע רעדיאוס האבן אויפגעהערט רעדן, די פענסטערס זענען פארהאנגן געווארן מיט שווארצע דיקע פירהענג, און ס'איז געווארן חושך טונקל אין גאנץ לאס אנדזשעלעס. די ציווילע וואלונטירס, ווי פריער דערמאנט, האט יעדער איינער געכאפט זיין עקוויפמענט, זיין געווער, און מ'איז געשטאנען גרייט צו אויפנעמען דעם אנקומענדן שונא. און פינף ביז פינף מינוט איז גאנץ לאס אנדזשעלעס געווען מאביליזירט און גרייט צו אנטפאנגען דעם שונא מיט א מיט א רעגן פון פייער און א האגל פון קוילן. דער עולם האט נאכנישט געוואוסט פון וועלכע ריכטונג די אטאקעס וועלן קומען, אבער ס'איז געווען זיכער אז ס'קומט, ווייל אויף די ראדאר האבן די פינטלעך נאך אלץ, זענען נאך אלץ געווען דארטן, און זענען ווייטער געבליבן פליען ערגעץ וואו אין די ריכטונג, אבער אין די צו צו לאס אנדזשעלעס. מיט בערך א האלבע שעה שפעטער האט אן אנטי עירקרעפט סטעישאן אין סענטא מאניקא, א האפן שטאט מיט'ן בערך פֿופֿצן מייל פון לאס אנדזשעלעס, אויסגערופן, זיי האבן געמאלדן אז זיי האבן געזען עראפלאנען פליען העכער זיי, און זיי האבן אנגעהויבן שיסן. לאס אנדזשעלעס איז יעצט אריין אין א פולשטענדיגן קריגס מצב, און מ'האט אנגעהויבן שיסן מיט ארטילערי און מיט קוילן, די גאנצע שטאט האט געשאסן אויף ארויף. עס איז ארויסגעגעבן געווארן א רויטע אלערט, מיט זיין די העכסטע קאוד וואס קען נאר זיין, און ביז א קורצע צייט שפעטער האט די שכינות'דיגע שטאט צו לאס אנדזשעלעס סאן דיעגא נאכגעפאלגט, און דער עולם האט זיך גענומען שיסן, ווי געזאגט ס'איז געווען חושך אין גאנץ לאס אנדזשעלעס, די רעדיאוס זענען אויך געווען אויסגעלאשן, ממילא האט קיינער נישט געהאט קיין אהנונג וואס ס'טוט זיך, יעדער האט נאר געהערט אויער פארטויבנדע קולות פון שיסערייען און אנטי עירקרעפט ארטילערי וואס זענען אלע ארויפגעשאסן געווארן אויף ארויף. די עראפלאנען האבן זיך נישט געזען, ווי געזאגט ס'איז געווען טונקל, אבער מ'האט געוואוסט אז זיי זענען דא, מ'האט זיי געזען אויף די ראדאר, און ווי פריער דערמאנט האט יענע סטעישאן מיט פֿופֿצן מייל אוועק פון לאס אנדזשעלעס זיי שוין געזען, האט יעדער געוואוסט אז מ'שיסט, מ'קען זיי נישט זען דארף מען שיסן אין די לענג און די ברייט פון די לופטן אויף ארויף, און האפנטליך וועט מען טרעפן אינעם שונא. מיט בערך א שעה שפעטער, קוואדער נאך פֿיר פארטאגס, האבן די מיליטערישע אויטאריטעטן באפוילן אפצושטעלן די שיסערייען. די שיסערייען האבן זיך אפגעשטעלט און מען איז געבליבן אבער וואכן פאר נאך א שעה זיכער צו מאכן אז מען האט טאקע באוויזן אפצושטויסן די יאפאנעזישע אטאקע און דעמאלטס נאך אפאר שעה איז ארויסגעגעבן געווארן די בשורה אז די געפאר איז פאריבער און די עולם האט אנגעהויבן פייערן זיג. גאנץ לאס אנדזשעלעס איז געווען אין זיבעטן הימל אז מ'האט באוויזן אפצושלאגן די אטאקע פונעם יאפאנעזישן שונא. יעצט, יענע עראפלאנען, די יאפאנעזישע עראפלאנען וואס זענען געקומען אטאקירן און וועמען די איינוואוינער פון לאס אנדזשעלעס האבן באוויזן אוועקצוטרייבן, האבן למעשה נישט אראפגעלאזט קיין באמבעס און נישט געשאסן קיין קוילן. די איינציגסטע שאדנס זענען געקומען פון די ארטילערי וואס די איינוואוינער פון לאס אנדזשעלעס האבן געשאסן אויף ארויף און זענען נאכדעם צוריק אראפגעפאלן אונטן און די האבן נישט געברענגט קיין ערנסטע דירעקטע שאדנס אבער אינדירעקט יא, פינף מענטשן זענען געשטארבן אבער נישט פון די קוילן אדער פון די שראפנעל, נאר צוויי מענטשן זענען געשטארבן פון הארץ אטאקעס וואס זיי האבן געכאפט פון פחד. און דריי מענטשן האבן אינעם טומל וואס האט זיך געמאכט, זיי האבן געהאלטן אינמיטן דרייוון, זענען געזיצן אין קאר און זיי האבן פארלוירן דעם קאנטראל און אינעם עקסידענט זענען זיי אומגעקומען. יעצט, מען האט געפייערט זיג און ס'איז צוריק געווארן שטיל, אבער קיינער האט נישט געוואוסט וואס ס'איז געשען. די באריכטן וואס האבן אנגעהויבן ארויסקומען זענען געווען מורא'דיג צומישט און אויך סתירה'דיג. ס'איז געווען א געוואלד מיט מענטשן. וואס האבן דערציילט אז זיי האבן געזען, אבער וואס מען האט געזען איז געווען שנוי במחלוקת, יעדער האט געוואוסט צו דערציילן עפעס אנדערש, ס'זענען געווען מענטשן וואס האבן געזאגט אז זיי האבן געזען מיט די אויגן הונדערטער עראפלאנען פליען אויבן, יעצט לאמיר דא געדענקן איין זאך אז בשעת ס'האט געהערשט די חשכות אין לאס אנדזשעלעס זענען די הימלען יא באלאכטן געווארן מיט פראדזשעקטארס, גרויסע און שטארקע לעמפ וואס האבן ארומגעוואנדערט אין די לופטן ארויף אין די הימלען, כדי צו קענען כאפן די יאפאנעזישע עראפלאנען און זיי קענען אראפשיסן, מילא אויף אויבן איז געווען עפעס ליכט, און ס'זענען געווען מענטשן וואס האבן זיך ממש געשוואוירן אז זיי האבן געזען הונדערטער עראפלאנען, אנדערע האבן נישט מסכים געווען, זיי האבן געזאגט ניין אז ס'איז נישט געווען מער ווי פופצן צוואנציג. די אפיציעלע באריכטן וואס דאס מיליטער האט ארויסגעגעבן זענען אויך געווען זייער פארנעפלט און אומקלאר. זיי האבן געזאגט אז מען האט געזען אויף די ראדארס אפאר פינטעלעך וואס דאס האט געזאגט אז עפעס איז געווען דארטן אין די לופטן, עפעס איז געקומען צו פליען, אבער אפילו דאס, אפילו די מיליטערישע באריכטן, האבן אויך נישט אנגעגעבן קיין פונקטליכע ציפערן. זיי האבן אויך אפילו נישט געוואוסט צו זאגן וויפיל פינטעלעך די ראדארס האבן געוויזן. די גרעסטע תמיה איז אבער געבליבן אז וואו זענען, וואס איז געשען מיט די ערעפלאנען? אזויפיל מענטשן האבן געשאסן פאר אזא לאנגע צייט, און אפילו ס'זאלן נאר האבן געווען עטליכע צענדליגע פיינטליכע ערעפלאנען, האט כאטש איינס, עפעס א חלק פון זיי האט געמוזט געטראפן ווערן. וואו זענען זיי אבער? מיט א טאג שפעטער האט די לאס אנדזשעלעס טיימס אפגעדרוקט א גרויסן בילד אויף די ערשטע זייט פון א בילד וואס האט געוויזן פון די צייט די ווי פריער געזאגט זענען געווען ספאטלייטס ריזיגע לעמפ וואס האבן געשיינט אויף ארויף און ארומגעזוכט און ארומגענישטערט אין די הימלען העכער לאס אנדזשעלעס און ס'איז געקומען א געוויסע נקודה א געוויסע פוינט ווען אסאך פון די פראדזשעקטערס האבן געשיינט אויף איין פלאץ, האבן קאנצענטרירט זייער לעכטיגקייט אויף איין נקודה, און עמיצער, א רעפארטער צו ווער, האט געכאפט א בילד, און דאס בילד האט געוויזן א מין מאדנע זאך, ס'איז נישט געווען קיין עראפלאן, אבער עפעס א זאך וואס מ'האט נישט געקענט אויסמאכן און באצייכענען פונקטליך וואס דאס איז, אזויפיל יא, ס'איז געווען זייער שיינעדיג, און ס'האט געהאט אכט אזעלכע ארעמס, אזוי ווי א שפין. א ספיידער. דערביי זענען אויך געקומען עדות, עדות'שאפטן פון מענטשן וואס האבן געוואוסט צו זאגן אז זיי האבן געזען די זאך און וואס די וואס ווייזט זיך אינעם בילד וואס די לאס אנדזשעלעס טיימס האט אפגעדרוקט אז זיי האבן עס געזען, און וואס זיי האבן געזאגט איז ווייטער אז עס איז נישט געווען קיין עראפלאן אבער עס איז געווען עפעס א מין מאדנע מאשין צו וואס עס זאל נאר נישט זיין וואס האט געשוועבט אין די לופטן העכער לאס אנדזשעלעס און עס האט ארויסגעגעבן הערליכע לייטס, זייער שיינע קאלערס פון לייטס, און מען האט אויך געשאסן דערויף, ס'איז געווען א קאנצעטראציע פון שיסערייען דערויף, ס'האט נישט אויסגעזען ווי יענע זאך איז געווארן געשעדיגט, אבער ס'איז נעלם געווארן. וואס ס'קומט יעצט אויפן געדאנק פאר אסאך פון אונז איז UFO. א UFO, די ראשי תיבות פון Unidentified Flying Objects, אומאידענטיפיצירטע פליענדע אביעקטן. דאס איז א שם הכולל פאר א פענאמענאן פון ממש אזא זאך. פליענדיגע זאכן, פליענדיגע מאשינען, אדער פליענדיגע וואס עס זאל נאר נישט זיין, א פליענדיגער בן בלי שם, וואס איז נישט קיין עראפלאן, און ס'זעט נישט אויס ווי עפעס וואס אונז קענמיר, וואס אזעלכע באריכטן זענען שוין דא צענדליגער און צענדליגער יארן איבער די גאנצע וועלט, אז זיי באווייזן זיך ערגעץ, און מ'ווייסט נישט וואס דאס איז, און זיי ווערן נעלם פונקט אזוי שנעל ווי זיי זענען אנגעקומען. ווי געזאגט קיינער ווייסט נישט וואס די UFOs זענען, ס'זענען אבער דא מיליאנען און מיליאנען מענטשן וואס גלייבן דערין, און ס'זענען אויך דא, איך ווייס נישט וואס די פונקטליכע ציפער איז, אבער ס'זענען דא זייער אסאך מענטשן אויף די וועלט וואס טענה'ן אז זיי האבן עס שוין געזען, אז זיי האבן שוין געהאט א באגעגעניש, זיי האבן זיך שוין באגעגנט מיט אזא זאך, מיט א UFO. ס'איז דא בילדער דערפון אויך, ס'איז דא בילדער און ווידיאוס פון ווייטער. אומאידענטיפיצירטע פליענדע זאכן, זאכן וואס זענען, ס'איז נישט קיין עראפלאן, נישט קיין העליקאפטער, נישט קיין ראקעט, ס'איז נישט גארנישט וואס אונז קען מיר, אבער ס'איז דא, ס'איז דארט געווען. שוין יארן, מער ווי פופציג יאר, וואס ס'איז דא א אלטע קאנספיראציע אז אין ניו מעקסיקא ערגעץ וואו איז דא א געהיימע אמעריקאנע באזע וואס איז געווידמעט ממש פאר דעם צוועק. דארטן ווערן אפגעפירט געקראכטע יו-עף-או'ס, אזעלכע יו-עף-או'ס וואס האבן עכ ש הי יא געקראכט ס'זענען אראפגעקומען דא און מ'האט באוויזן זיי צו פארכאפן, און די זאכן די געקראכטע מאדנע פליענדיגע טעלערס ווערן אפגעפירט צו יענע באזע און דארטן ווערן זיי שטודירט, אבער די רעגירונג לייקנט עס. יעצט איין נקודה, איין נקודה, איין נקודה פון אמת איז דא זיכער דא, אז דארטן איז דא א באזע, ס'איז דא א מיליטערישע באזע, און נישט דווקא אין ניו מעקסיקאו נאר נישט ווייט פון דארטן, עריע פֿופֿטי וואן, ס'איז א מדבר אין די שכנות'דיגע שטאט נעוועדע, וואס די רעגירונג האט געלייקנט פאר יארן לאנג אז יענץ עקזיסטירט, אז דארטן איז דא א מיליטערישע באזע, אבער למעשה מיט א זיבן יאר צוריק אין צוויי טויזנט און דרײַצן האט די גאווערמענט מודה געווען אז ס'איז דארטן דא, אז עריע פֿופֿטי וואן איז נישט סתם א באבע מעשה, ס'איז נישט עפעס א פאנטאזיע וואס עימיצער האט זיך אויסגעמשל'ט אין קאפ און שיין אויסגעארבעט, נאר דארטן איז באמת דא א מיליטערישע באזע. יעצט, איינמאל די רעגירונג האט, איז געווען א מודה במקצת, מודה געווען אין א חלק פון וואס זי האט אלץ געלייקנט, קען מען זיך אליינס פארשטעלן אז אסאך מענטשן האבן עס גענומען צום נעקסטן שטאפל, אז נישט נאר דאס איז אמת אז דארטן איז דא א מיליטערישע באזע, נאר טאקע אז די מיליטערישע באזע איז געווידמעט און ווערט גענוצט פאר דעם צוועק פון אויספארשן UFOs. ווי זעסט דאך, זיי האבן געלייקנט בכלל אז דארטן איז דא א באזע. דאס האבן זיי שוין מודה געווען. גיב עס נאך אביסל וועלן זיי מודה זיין אין דעם צווייטן חלק דערפון אויך. יעצט נאך א זאך וואס מ'ווייסט מען, אויפן סמך פון די עדות'שאפטן פון די, ווי מ'געזאגט, די טויזנטער עדות'שאפטן פון די גאנצע וועלט וועגן UFOs, אז איינע פון די אייגנשאפטן וואס די אומאידענטיפיצירטע פליענדיגע זאכן האבן איז די מעגליכקייט צו קענען ווערן אומזעעדיג, ווערן רואים ואינם נראים, כ'ווייס נישט צו זיי זענען רואים אבער זיי קענען זיכער ווערן אינם נראים, דאס הייסט מ'קען זיי זען און א סעקונדע שפעטער זעט מען זיי מער נישט און נאכדעם באווייזן זיי זיך נאכאמאל אויפן זעלבן פלאץ. ס'הייסט די סברה זאגט אז נישט אז זיי פליען אוועק און קומען צוריק, ווייל זיי ווערן אויגנבליקליך שנעל נעלם און נאכדעם קומען זיי פונקט אזוי שנעל אויגנבליקליך שנעל צוריק אריין אין סייט, מען זעהט זיי צוריק. סא פשט איז, אויפן סמך פון די עדות'שאפטן, אז די יו-עף-או'ס האבן אזא מין טעכנאלאגיע, לאמיר עס אזוי אנרופן, וואס לאזט זיי ווערן אויס אומזעעדיג.

פאראיאר, אין צוויי טויזנט און נײַנצן, האט די אמעריקאנער רעגירונג מודה געווען אז די פענטעגאן האט געהאט א פראגראם וואס איז געווען געווידמעט אויסצופארשן די פענאמענע פון UFOs. ס'הייסט ס'זענען דא מיליטערישע פליגערס, דאס מיליטער האט אין איר באזיץ פיקטשערס, באווייזן, הוכחות, ווידיאוס, וואס עס זאל נאר נישט זיין, אז עס זאל האבן איבערצייגט דעם פענטעגאן אז יש דברים בגו אין די UFOs. כ'ווייס נישט וואס ס'איז. אבער ס'איז עפעס וואס פליעט און איך ווייס נישט וואס. ס'איז נישט קיין עראפלאן, נישט פריינטליך און נישט פיינטליך, נישט ציוויל און נישט מיליטעריש. ס'איז א מין סארט אביעקט וואס מ'קען נישט אריינלייגן אין קיין שום קאטעגאריע. ס'איז נישט עפעס וואס איז ענדליך צו עפעס וואס אונז ווייס מיר אדער וואס אונז האמיר אויף דער וועלט. סאו ס'איז דא אזא אזא פראגראם אין די פענטאגאן וואס איז געווידמעט אויסצופארשן די זאך, וואס דאס קען זיין. יעצט אין. טויזנט נײַנצן האט די אמעריקאנער רעגירונג פארעפנטליכט אז ס'איז געווען געווידמעט פאר דער פראגראם צוויי און צוואַנציק מיליאן דאלער, און רוב פון דער געלט איז געגאנגען געווידמעט פארש ארבעט אין קלאוקינג טעק הייסט עס, א טעכנאלאגיע, וואס זאל ערמעגליכן עפעס, אן אביעקט, זאל עס זיין אן ערעפלאן, וואס עס זאל נאר נישט זיין, צו ווערן א רואה ואינו נראה, צו ווערן סמוי מן העין, מען זאל עס נישט קענען מער זען. יעצט, א בחינה פון די טעכנאלאגיע איז דא. ס'איז דא טעקנאלעדזשי וואס פארשטעלט אן ערעפלאן אז א רעדאר זאל עס נישט קענען אויפכאפן. אמעריקע האט, ס'איז דא נאך לענדער וואס האבן עס אויכעט, פארשידענע סטעלט' ערעפלאנען וואס קענען פליען, זיי קענען דורכפארן די ראיאן, די שטרעקע וואס איז געדעקט דורך א ראדאר, אבער יענע ראדאר וועט עס נישט אויפכאפן. די טעכנאלאגיע צו קענען מאסקירן, באהאלטן, א זאך פונעם אויג, פונעם מענטשליכן אויג, אז די מענטשליכע נאטירליכע זע-קראפט זאל עס נישט זען, דאס איז נאך נישט דא. דאס הייסט קלאוקינג. און ווי געזאגט, א גרויסע חלק פון די צוויי און צוואנציג מיליאן דאלער וואס איז געווען געווידמעט פאר די פענטעגאן פראגראם פון יו-עף-או'ס, איז געגאנגען אינוועסטירט געווארן אין די סארט טעכנאלאגיע אויפצוקומען דערמיט עס צו קענען אהערשטעלן. סאו פשט איז אז די פענטעגאן נעמט אויך גענוג ערנסט צו אויפן סמך פון זייערע באווייזן צו אויפן סמך פון די טויזענטער עדות'שאפטן וואס זענען דא, בכל אופן נעמט דאס מיליטער גענוג ערנסט די זאך די די נקודה פון קלאוקינג אז די יו עף אויס האבן די מעגליכקייט זיך צו מאסקירן פונעם אויג און צוריק זיך באווייזן אזוי עז דעי פליז, עז דעי וויש. איז אויב וויל מען ווייטער פארן מיט דעם מהלך, העמיר אונז קענען אננעמען אז לאס אנדזשעלעס איז געקומען אונטער אטאקעס נישט פון יאפענעזער, נאר פון יו-עף-או'ס. דאס וואלט פארענטפערט די בילד וואס די לאס אנדזשעלעס טיימס האט געהאט. ס'וועט אויך פארענטפערן פארוואס מענטשן האבן יא און נישט געזען די עראפלאנען, עראפלאן אדער עראפלאנען. און ס'וועט אויך פארענטפערן די פינטעלעך וואס האבן זיך געוויזן אויף די ראדארס, און ס'וועט אויך קענען מסביר זיין די צומישעניש לגבי וויפיל ערעפלאנען ס'איז געווען. מ'קען אזוי אננעמען אויב מ'וויל דווקא, אבער לאמיר מודה זיין, ס'רחוק מן המציאות. ס'נאכנישט, די גאנצע זאך פון UFOs איז נישט קיין באשטעטיגטע פאקט, ס'איז א חשש קרוב לוודאי, דאס איז מסתם די שטערקסטע זאך וואס מ'קען וועגן דעם זאגן. אבער צו גיין פון דא גיין זאגן אז ס'איז געווען אן אטאקע פון יו-עף-או'ס אויף לאס אנדזשעלעס פונקט דעמאלטס, פונקט אויף אזא אופן, ס'איז זייער נישט מסתבר. די מערסטע מסתבר איז אז ס'איז געווען עפעס וואס מ'קען באצייכענען ווי מעס היסטעריע, א מאסן היסטעריע וואס האט אנגעכאפט די שטאט. יעצט גוט, לאמיר פארשטיין, לאמיר אביסל אריינקריכן אין די מיינדסעט, אינעם טראכטן, אינעם מצב הרוח פון די איינוואוינערס פון לאס אנדזשעלעס. דאס האבן מיר ערשט פריער געטון, אבער לאמיר דא צולייגן נאך א נקודה. די מיליטערישע באאמטער וואס איז געשטעלט געווארן אויף די זיכערקייט פון די מערב ברעג, לאס אנדזשעלעס און דעם ארום, האט געהייסן גענעראל דעוויט. גענעראל דעוויט האט געהאט א נאנטן פריינט וואס האט געהייסן. גענעראל וואלטער שאורט. דער גענעראל שאורט איז געווען געשטעלט אויף די זיכערקייט פון די אמעריקאנער באזע אין פערל הארבער. מיט געציילטע טעג נאך די יאפאנעזישע אטאקע אויף פערל הארבער איז גענעראל שאורט געווארן אפגעזאגט פון אמט. ער איז געווארן אפגעזאגט פון אמט ווייל ס'האט נישט געדארפט זיין קיין מורא'דיגער חכם צו פארשטיין אז ער האט נישט געטון זיין דזשאב. פערל הארבער איז נישט געווען צוגעגרייט פאר אן אטאקע. סאו האבן מיר פריער דערמאנט די אטאקע ממש אויפן שפיץ גאפל, אבער ווען מען קריכט אריין מער אין די פרטים זעט מען אז ס'איז געווען זיראו פרעפערעישאן דארטן, הגם אפילו לאמיר זאגן אז ס'איז נישט געווען קיין גענוגענדע שפיאנאזש באריכטן און אויך די מעגליכקייט אז אמעריקע וועט קומען אונטער אטאקע דא אין לאנד מיט מיט א לאנד מיט וועמען זי איז נישט געווען אין קיין קריגס צושטאנד אפילו איז געווען זייער ווייט און די שכל האט עס נישט האט נישט געוואלט דערמיט מסכים זיין אבער די פשוט'ע פראטאקאל, די מיליטערישע פראטאקאל, זיין דזשאב האט פארלאנגט אז זאלן זיין פארשידענע זיכערהייט פארשיד, עפעס א זיכערהייטס סיסטעם זאל זיין איינגעשטעלט אין פלאץ, און למעשה איז נישט געווען גארנישט, די שיפן וואס זענען געווארן באמבאדירט האבן זיך נישט געקענט ארויסרוקן, און אנדערע שיפן האבן לכבוד דעם נישט געקענט אוועקלויפן פון דארט, מקיצור עס איז געווען א דיזעסטער. און דער גענעראל האט טאקע באצאלט מיט זיין אמט, מ'האט אים אפגעזאגט. ווען דער דעוויט איז געווארן אויפגענומען אויף די זיכערקייט פון די מערב ברעג פון לאס אנדזשעלעס, א פלאץ וואס מ'האט געהאט א ערנסטע חשש אז דאס וועט זיין נעקסט, איז ער געווען ממש, ער איז געטריבן געווארן און מאטיווירט געווארן דורך א מורדיגע ענקזייעטי און אפילו פערענוי. ער האט געציטערט אז. אזא אטאקע, א פערל הארבער אטאקע, וועט זיך איבערחזר'ן אויף לאס אנדזשעלעס, און דעמאלטס וועט ער זיין די אחראי. ער וועט זיין דער שולדיגער. טאמער וועט ער נישט גענוג גוט צוגרייטן די שטאט, דעמאלטס וועט די דורכפאל וואס וועט זיכער קומען אין זיין קאפ, וועט אנגעלייגט ווערן אויף אים, און ער וועט רעזיגנירן אין שאנד. ער וועט אפגעזאגט ווערן פון זיין אמט, און ער איז נישט גרייט געווען דערויף. דערווייל האט די ענקזייעטי אים געטריבן צו טון עפעס אויסטערלישע זאכן. משל א גרויס חלק פון די קאמפיין פון די ווינטן וואס האבן געבלאזן דעמאלטס אין אמעריקע קעגן די יאפאנעזער וואס האבן דא געוואוינט איז געקומען פון דעוויט. ער האט געשריבן בריוון צו פרעזידענט רוזוועלט און ער איז געווען דער וואס האט פארלאנגט אז מען זאל עפעס טון דערוועגן. ס'זענען דא היסטאריקער וואס האלטן אפילו אז דעוויט האט געפיטערט פרעזידענט רוזוועלט מיט פאלשע שטיקלעך שפיאנאזש אינפארמאציע כאילו אז ער האט געברענגט באריכטן אז די יאפאנעזער אמעריקע זענען בעצם אגענטן פאר די יאפאנעזישע רעגירונג, און זיי גרייטן זיך דורכצופירן ריזיגע סאבאטאזש אקציעס, היינט וואלט מען עס באצייכנט ווי טעראר אקציעס, אויפן אמעריקאנער בוידן. און אין פעברוארי פֿערצן פון נײַנצן הונדערט צוויי און פֿערציק האט דעוויט אפגעשריבן א בריוו צו פרעזידענט רוזעוועלט, און און דאס דארף מען הערן ווייל דאס איז אינטערעסאנט וויאזוי זיין וויאזוי זיין לאגיק האט געארבעט דעמאלטס אונטער דעם לחץ, און. אונטער די פערענויע וואס ער האט זיך געפונען. ער זאגט, די פאקט אז ס'איז נאכנישט דורכגעפירט געווארן קיין סאבאטאזש אקציעס דורך די יאפאנעזער, דאס באשטעטיגט נאך מער אז די סאבאטאזש אקציעס וואס וועלן אנקומען וועלן זיין פון א שרעקליכן פארנעם. ס'הייסט, די פאקט אז ס'איז גארנישט אז די יאפאנעזער אמעריקאנער זענען געזיצן שטיל און רואיג און גארנישט געטון און ס'איז נישט געווען קיין שום זכר פון קיין אנדייטונג אז זיי פלאנען עפעס צו טון, פאר דעוויט דאס איז געווען גענוג צו קומען צו א מסקנא אז די מצב איז נאך ערגער, דאס הייסט פארוואס די סיבה פארוואס זיי האבן נאכנישט דורכגעפירט איז ווייל זיי ווילן קענען דורכפירן גאר פארצווייגטע, גאר ערנסטע, גאר גרויסע אטאקעס, און וועגן דעם האלטן זיי זיך אינמיטן צאמנעמען ווילאנג זיי ווארטן די מצב זאל זיך אביסל בארואיגן אז די אומשטענדן זאלן זיין רייף דערצו. דאס געבט אונז א שטיקל געדאנק ווי. וויאזוי זיין קאפ איז געלאפן. און דאס איז די אמת'דיג די מצב וואס געשענט מיט וואס קען געשען מיט א מענטש וואס פאלט אריין אין א פארענויע אטאקע. ער, זיין טראכטן ווערט אינגאנצן פארקרומט, און ער זעט זאכן וואס זענען נישט געשען, און ער קומט צו צו מסקנות וואס ס'איז נישט ממש נישט עולה על הדעת פון א מענטש וואס איז נישט אין קיין פערענוי, וואס איז אין א געהעריגן געווענטליכן מצב. איצט דער דעוויט האט אונטערגענומען נאך א רייע זיכערהייטס מאסנאמען, ווי געזאגט וואס זענען אלע געווען געטריבן און מאטיווירט פון די ענקזייעטי וואס האט ממש געהאט געפאנגען זיין קאפ און זיין טראכטן, ער האט געהייסן פארמאכן פארשידענע עפנטליכע ספארטס פלעצער און נאך, גאנץ לאס אנדזשעלעס איז אונטער זיין השגחה, איז אריינגעפאלן אין די, איז האט געכאפט און איבערגענומען געווארן פון די פאניק, פון די ענקזייעטי. וואס האט געטריבן דעוויט, און נאכדעם איז דא סתם די אלגעמיינע ענקזייעטי וואס איז טאקע דארט געווען, ווי געזאגט, די פערל הארבער אטאקע איז באמת געווען עפעס וואס האט געכאפט אמעריקע אין שאק, די נאכפאלגענדע אטאקע פון די יאפאנעזער האט נאר צוגעגעבן, און ווען ס'איז געקומען די געוואגטע חוצפה'דיגע אקציע פון א יאפאנעזישע סובמארין וואס איז צוגעשווימען ממש ביזן האפן פון אמעריקע, און פרובירט ממש צו צום מזל איז עס נישט געלונגען אזוי ווי זיי האבן געוואלט אזוי ווי זיי האבן געצילט אבער זיי האבן פרובירט צו מאכן א חורבן וואס וואלט אפעקטירט נישט נאר קאליפארניע נאר די גאנצע פאראייניגטע שטאטן איז דער עולם אנגעקומען ממש צום שוועל מ'איז אנגעקומען צום ברעג פון פון פלאצן פון די נערוון זאלן צושפרונגען ווערן אינגאנצן. דער דעוויט מיט זיין זיין רעדן, זיינע אקטן, זיינע רעגולאציעס, די קאודס, די פריער דערמאנטע קאודס, איז אויך געווען זיין אויפטו. די אלע זאכן האבן נאר צוגעגעבן, זיי האבן נאר צוגעהאלפן. און נאכדעם טאקע וואס די אטאקע, די יא אטאקע, נישט אטאקע, ספק אטאקע, איז אנגעקומען, און נאכדעם וואס די שיסערייען האבן זיך געענדיגט, האט דעוויט געפייערט זיג. ס'איז געווען אסאך מענטשן וואס האבן דעמאלטס פרובירט זאגן אפשר איז דא געווען א טעות? אפשר איז די גאנצע זאך געווען נישט מער ווי א מיספארשטענדעניש? אקעי, טאקע אויף די רעדארס האבן זיך געוויזן פינטלעך, אבער קוק, סוף כל סוף, דאס מציאות שרייט זייער הויעך אז קיין עראפלאנען זענען נישט דא געווען. מ'האט געשאסן, און גארנישט איז נישט דא. גארנישט איז נישט געשעדיגט געווארן, נישטא קיין ברוכווארג, נישטא גארנישט. מאן יימר איז דא געווען אן אטאקע? אקעי, מ'דארף פארענטפערן, מ'דארף פארשטיין די פארשידענע סימנים וואס האבן געוויזן אז עראפלאנען קומען, אבער. עכ"פ ס'זענען געווען אזעלכע וואס האבן אויפגעברענגט די מעגליכקייט אז די גאנצע זאך איז געווען א טעות, ס'איז געווען א מיספארשטענדעניש. דעוויט האט אבער פרובירט צו דערשטיקן די שטימען מיט אלע כוחות. ער איז געבליבן פייערן זיג. ער האט געפייערט זיג און ער האט נאך אויסגעלויבט דאס מיליטער, זיינע מענטשן וואס זענען געווען אונטער זיין קאמענד, פאר זייער העראאישע און העלדישע ארבעט אפצושלאגן די יאפאנעזישע אטאקע. און נישט נאר דאס. ער איז געגאנגען נאך ווייטער מיט זיינע אטאקעס אויף די יאפאנעזער און אויף די יאפאנעזער אמעריקאנער, מען רעדט דא אין די טעג נאך יענע נישט געשעענע צו יא געשעענע אטאקע אויף לאס אנדזשעלעס, האט ער אנגעהויבן נאך מער און ער האט ווייטער ער האט ווייטער געהעצט קעגן די יאפאנעזע אמעריקאנער, קוק וואסערע סכנה די יאפאנעזער זענען, קוק דאס מאל איז עס געלונגען אונז האמיר אפגעשלאגן די אטאקע אבער גיי ווייס וואס נאך זיי פלאנען, גיי ווייס וואס נאך ס'וועט קומען. און האט טאקע נאכגעפאלגט מיט נאך געלע אלערטס, טאקע די נידריגסטע שטאפל פון קאודס, די ערשטע קאוד, די שוואכסטע, אבער אזעלכע זענען נאכגעקומען אין די טעג נאך יענע נאכט, נאך יענע מיסטעריעזע צוזאמשטויס העכער די לופטן פון לאס אנדזשעלעס. דעוויט איז שפעטער אין סוף פונעם פאלגנדן יאר פון נײַנצן הונדערט דרײַ און פֿערציק תש"ג איז ער אדער אפגעזאגט געווארן אדער אליין רעזיגנירט פון די פאזיציע צו זיין אחראי אויף די זיכערקייט פון די מערב ברעג פון אמעריקע, די וועסטערן דעפענס קאמענד, און ער האט באקומען א נייע דזשאב און ער האט געארבעט אונטער גענעראל פעטאן. אמעריקע און די אליאירטע כוחות האבן זיך דעמאלטס געגרייט צו דעם גורל'דיגן טאג, די אינוואזיע, אויף נארמאנדי אין פראנקרייך. איינע פון די מיטלען וואס אמעריקע האט דעמאלטס גענומען איז געווען צו פארשפרייטן פאלשע באריכטן וואס די ציל איז געווען זאל אנקומען צו די דייטשע שפיאנאזש קוואלן אז די אטאקע גייט פארקומען ערגעץ אנדערש אין פראנקרייך און די כוונה ווי פארשטענדליך איז געווען אז די נאציס זאלן קאנצענטרירן זייערע כוחות דארטן אין דעם אנגעבליכן פלאץ וואו די אטאקע גייט קומען כדי נארמאנדי זאל זיין נארמאנדי וואו די אטאקע וועט טאקע זיין. יענץ זאל זיין שוואכער באוואכט, איז די אטאקע פון נארמאנדי איז געקומען אין יוני דעם זעקסטן, June sixth, פון nineteen forty-four, נײַנצן הונדערט פֿיר און פֿערציק. דעוויט איז דעמאלטס געזיצן אין אן אפיס אין לאנדאן איינער אליין, ער האט נישט געהאט קיין מענטשן אונטער זיך, ער האט אויף קיינעם נישט געקענט באבאטעווען און אויף קיינעם נישט געקענט קאמאנדעווען, ער איז אויפגעשטעלט געווארן אלס אזא. דומי איינהייט פון א זאך וואס האט וואס האט בכלל נישט עקזיסטירט, ער האט כאילו געפירט א באטאליאן פון סאלדאטן וואס האבן נישט געווען, וואס האבן נישט עקזיסטירט, וואס האט געזאלט קעמפן אין דעם אנדערן פלאץ, די נישט ריכטיגע פלאץ פון די אינוואזיע. קורצע צייט נאך די מלחמה איז ער נעלם געווארן פון די מאפע, ס'הייסט ער איז געווארן א פשוט'ער מענטש, מ'האט מער נישט געהערט פון אים און מער נישט געוואוסט פון אים. כ'מיין די מערסטע מסתבר איז אז וואס איז געשען יענע נאכט העכער לאס אנדזשעלעס איז געווען א תוצאה פון היסטעריע וואס איז געקומען נאך א תקופה פון מורא'דיג א מורא'דיגע אנגעשטרענגטע נערוון, ענקזייעטי און פערענוי ס'קען געשען מיט א יחיד, און ס'קען אויך געשען מיט א רבים. מיט א יחיד, אונז טרעפט מיר אזעלכע זאכן, א מענטש ווי מ'זאגט סנעפט, ער פאלט אריין אין א פערענוי, אין פערענויע, א אומבאשרייבליכע פחד, א מורא, די גאנצע מענטש ווערט איבערגענומען דערפון, און ער הייבט אן ווערן נישט רעאליסטיש. ס'קען קומען אויף א מילדערן פארעם קומט עס אין זיין טראכטן, ער מאכט חשבו, ער מאכט נישט רעאליסטישע חשבונות. ער טראכט וועגן זאכן און מעגליכקייטן וואס זענען אפגעריסן פונעם מציאות, און טאמער גייט עס נאך ווייטער קען ער זיך טרעפן זען זאכן וואס זענען פשוט נישט דא, ער קען זען חיות, באשעפענישן, שלענג, ער קען זען מאנסטערס, ער קען זען זאכן וואס זענען נישט דא, קיינער חוץ אים זעט זיי נישט. איז דאס וואס איז דעמאלטס געשען העכער לאס אנדזשעלעס איז ווארשיינליך געווען א תוצאה פון פערענוי, פון א כלל פערענוי וואס האט ארומגעכאפט די גאנצע שטאט. מענטשן זענען געווען אנגעשפאנט און די נערוון זענען געווען אנגעדרייט צו א קלימאקס, ביז צען, ביז די אנדערע זייט, ביז רעכטס, די ווייזערל האט נישט געקענט גיין מער ווייטער, און ווען ס'איז געקומען די אלארם, און ווידעראמאל מ'האלט נאך אן אטאקע א טאג פריער, און נאך א פאלס אלארם אפאר שעה שפעטער, מיטן גאנצן פחד, מיט די גאנצע ענקזייעטי, און ווען ס'איז אנגעקומען א באריכט אז מ'זעט פינטלעך אויפן ראדאר, מער ווי דעם האט נישט אויסגעפעלט, און די סיסטעם האט געקרעשט, פון די מענטשן, פון די איינוואוינערס פון לאס אנדזשעלעס, און אסאך האבן טאקע געזען עראפלאנען, מ'האט באמת געזען עראפלאנען, פונקט ווי א יחיד וואס כאפט אן א פערענויע אטאקע, און ער קריכט אריבער יענע זייט גבול פון, יא, פון באלאנס, זעט ער אויך זאכן, דא האבן אסאך, אסאך האבן אויף א מאל, א רבים האט זיך געגעבן א לאז ארויס אויף יענע זייט גרעניץ פון פערענוי, און מען האט באמת געזען ערעפלאנען, מען האט באמת געזען וואס זיי זאגן שפעטער אז זיי האבן געזען. איי וואס איז מיט די פינטלעך אויף די ראדאר? דאס האט זיך שפעטער ארויסגעשטעלט צו האבן א געהעריגן הסבר. די קאוסט גארד פון סאנטא מאניקע, בערך מיט א צוואנציג מייל אוועק פון לאס אנדזשעלעס, האט יענע נאכט ארויסגעשיקט וועטער באלונס. וועטער באלאנס איז געמאכט צו צו מעסטן פארשידענע אייגנשאפטן פון די וועטער, איז וויבאלד מ'איז דאך געווען אויף א הויכע מאס אלערט און מ'האט מורא געהאט פון אן אטאקע, האבן זיי געוואלט זען ווי שטארק די ווינטן זענען און אין וועלכע ריכטונג זיי בלאזן, פארוואס? ווייל אויב ווינטן זענען גענוג שטארק, בפרט העכערן ים, קענען, זענען זיי אימשטאנד אוועקצוטרייבן קוילן, זיי קענען, למשל מען שיסט קוילן און די ווינטן קענען עס פארקירעווען אין א אנדערע ריכטונג, האבן זיי געוואלט וויסן די ווינט בלאזט אזוי מיט אזא און אזא שנעלקייט, און אין יענע און יענע ריכטונג, כדי אז אויב דארף מען שיסן, אויב דארף מען זיך פארטיידיגן, זאל מען וויסן פונקטליך מיט וואס מען פארמעסט זיך. יעצט די קאוסט גארד האט מודיע געווען פאר די אלע סטעישאנס, די אלע אנטי עירקרעפט סטאנציעס, וועגן דעם עקסערסייז, וועגן די בעלונס וואס גייען שוועבן אין די לופטן, אבער ס'איז נישט אנגעקומען צו יעדעם איינעם, יעדנפאלס נישט אין צייט. עס איז געווען איין אזא אנטי עירקרעפט סטאנציע וואס האט נאך נישט געהאט באקומען די מעלדונג וועגן די באלונס, און זיי האבן געזען עפעס פליט אין די לופטן, און נאכאמאל מען האלט דא נאכדעם וואס פינטלעך האבן זיך באוויזן אויף די ראדאר, און מען זעט דא עפעס, עס איז טונקל, מען זעט זילבערנע זאכן פליען, דאס איז זיכער פון די פיינטליכע עראפלאנען וואס מען ריכט זיך שוין אזוי לאנג, און וואס אונז ווייס מיר פון א שפיאנאזש באריכט א טאג פריער אז ס'גייט אנקומען אין די נעקסטע צען שעה. האבן זיי זיך גענומען שיסן, זיי מודיע געווען אז זיי זענען אונטער אטאקע און זיי שיסן צוריק, און לאס אנדזשעלעס האט אויפגעריסן, דער עולם האט זיך גענומען שיסן, די מלחמה האט אויסגעבראכן, דער עולם ס'איז געווען שטאק טונקל, מענטשן מיט אנגעשפאנטע און אנגעדרייטע נערוון האבן געשאסן מיט אלע כוחות אויף ארויף און מ'האט באוויזן אוועקצוטרייבן דעם שונא. און דורכאויס די שיסערייען האט מען אויך געזען עראפלאנען. מענטשן זענען שוין דעמאלטס געווען אויף יענע זייט פערענויד ווי געזאגט, און מען האט געזען זאכן וואס זענען קיינמאל נישט דארט געווען. יעצט דאס איז נישט די ערשטע מאל, קודם דאס אליינס אז א יחיד קען אריינפאלן אין א מצב פון היסטעריע ווי פריער דערמאנט, איז א מציאות פונעם לעבן, ס'איז געשענט. אבער אונז ווייסמיר פון נאך פאלן אין די היסטאריע ווי פון וואס מ'רופט מעס היסטעריע, אז א גאנצע גרופ מענטשן, זענען פארכאפט געווארן אין עפעס אזא מין מאדנע מציאות און זענען מיטגעריסן געווארן די זענען מיטגעריסן געווארן מיטן מצב אן קיין הסבר, איין אזא מאדנע געשיכטע האט זיך אפגעשפילט מיט א פאר הונדערט יאר צוריק אין שטראסבורג אין פראנקרייך, ס'איז געווען איין מענטש אינמיטן די גאס אויף איינמאל, וואס האט זיך גענומען טאנצן, פארבייגייער האבן יענעם געפרעגט וואס איז די וואס איז די מעשה דא? האט ער געזאגט איך ווייס נישט, ס'האט מיר אנגעכאפט א דראנג צו טאנצן און ממש ווי איך בין געצווינגען, איך קען מיר נישט העלפן און איך קען מיך נישט אפשטעלן, איך קען נישט אויפהערן. ס'איז דורכגעגאנגען א קורצע צייט און אנדערע פארבייגייער זענען מיטגעריסן געווארן, זיי האבן זיך גענומען טאנצן צוזאמען מיט יענעם און זיי האבן אויך נישט געקענט מסביר זיין פארוואס. ביז א קורצע צייט זענען דארטן געווען פֿופֿצן הונדערט מענטשן וואס האבן געטאנצן אין די גאס, און אומאויפהערליך, מען האט געטאנצן און געטאנצן אזוי ווייט אז מענטשן האבן אנגעהויבן שטארבן, ס'דא וואס זענען געשטארבן פון כאפן א הארץ אטאק, זיי האבן זיך איבערגעשטרענגט דאס הארץ, אנדערע זענען געשטארבן פשוט זענען אויסגעגאנגען די כוחות האבן זיך זיי אויסגעלאזט, מען טאנצט און מען טאנצט און מען טאנצט, מען עסט נישט מען טרינקט נישט, און זענען פשוט אויסגעגאנגען, אבער די שכנים ארום זיי זענען געבליבן ווייטער טאנצן, זיי האבן געזען וואס געשעט דא, אבער זיי האבן געטענה'ט אז זיי קענען נישט אויפהערן. דאס איז איינע פון די פריערע רעקארדירטע געשיכטעס אין די היסטאריע פון מעס היסטעריע. נאך איינס וואס איז געווען מיט אביסל שפעטער, ס'איז געווען אין תרצ"ח נײַנצן הונדערט דרײַ און אַכציק, איז אויף די אמעריקאנער טעלעוויזיע איז געלאפן א שפיל, אזא שאו, וועגן אן אטאקע, אויפן אויף דער וועלט וואס איז געקומען פון אויסערפלאנעטישע כוחות, מ'האט פריער גערעדט פון UFOs אז ס'האבן זיך ס'האבן זיך אנגערוקט דא עפעס אנדערע באשעפענישן פון אנדערע פלאנעטן און אטאקירט דעם כדור הארץ. ס'איז געווען א חידוש, מ'איז נאך נישט געווען אזוי אריינגעטון אין דעם ווי היינט, מ'רעדט יעצט פון די נישט אידישע גאס, מ'איז נאך נישט געווען אזוי אריינגעטון, יענץ איז געווען א חידוש, און ס'איז געווען א געוואלד מיט מענטשן, הונדערטער מענטשן, אין די איסט קאוסט מיט די מזרח ברעג מזרח ברעג פון אמעריקע, ניו יארק איז אויכעט אויפן מזרח ברעג, פלארידע אויכעט, וואס האבן דעמאלטס אריינגערופן די אויטאריטעטן באריכטן אז זיי זעען יו-עף-או'ס. מען רעדט פון נארמאלע גוטגייענדיגע מענטשן מן השורה וואס האבן געשוואוירן זיי זעען יו-עף-או'ס און מען האט גערעדט און ס'איז געקומען אלעס אויף איינמאל. איז יענץ איז אויך געווען אזא מין מאדנע געשעעניש אזא פון מעס היסטעריע, אבער מעס היסטעריע בדרך כלל זענען דא אזעלכע אויסנאמען מער, געווענטליך געשעהט עס ווען מען זיצט א לענגערע צייט אונטער מורא'דיגע דרוק און אנגסט, און די מצב איז זייער אנגעצויגן און געשפאנט, דאס איז אימשטאנד ארויסצופירן די מענטש פון די גלייזן ער זאל צושפאנט ווערן, און ווען ס'געשעהט די זעלבע מין ענערדזשי די זעלבע אומשטענדן, די זעלבע דרוק, די זעלבע סארט דרוק ווערט ארויפגעלייגט אויף א גאנצע גרופע מענטשן אויפאמאל, קומט די אפעקט ארויס אויף איינמאל אויכעט און אויפן זעלבן אופן. און דאס איז די בעסטע הסבר וואס מען קען געבן פאר די מלחמה העכער לאס אנדזשעלעס פון ניינטין פארטי טו. די איינציגסטע זאך וואס בלייבט אבער אומפארענטפערט איז די בילד אויף די פאדערשטע זייט פונעם לאס אנדזשעלעס טיימס. וואס איז יענץ געווען? יענץ האט אויך נישט קיין געהעריגן הסבר, מען קען זאגן אז ס'איז אזא מיראזש וואס האט זיך געשאפן פון די פראדזשעקטערס, די לעקטערס וואס האבן אלע געשיינט אויף איין מאל אינעם זעלבן פלאץ, פלאס די ארטילערי וואס מענטשן האבן געשאסן יענע ריכטונג האט עפעס אויסגעפארעמט אזא מין מאדנע געשפענסט. דאס איז אפשר א הסבר וואס מען קען זאגן. די צווייטע מעגליכקייט איז אז מען זאל נעמען די די איין פרט און עס אריינטראגן אין די קאטאגאריע פון תיקו. כ'ווייס נישט. אבער אחוץ מזה אין אלעס ארום דעם איז לכאורה געווען מעס היסטעריע. דאס איז די בעסטע און זאכליכסטע אופן וויאזוי מען קען מסביר זיין וואס איז געשען יענע נאכט. ברכה און הצלחה.